ברוך השם האלטן ביי די סיום פון ספר בראשית, אונז גייען אנהייבן ספר שמות, ס'איז ממש די פאסיגע צייט און אנהייב פסח ווען מען פארציילט די סיפור יציאת מצרים וואס דאס איז די נושא פון מען קען זאגן די גאנצע ערשטע האלב אדער אפשר די גאנצע ספר שמות, אויף ענגליש הייסט עס אין יווניש, בעצם די יוונישע נאמען וואס די תרגום שבעים האט געגעבן צו ספר שמות איז עקסאדוס, יא די ספר גאולה, ספר יציאת מצרים. דאס איז באמת די ספר, די רמבן אויך אין זיין הקדמה רופט די ספר הגאולה, און דאס איז די די חילוק, די אידישע תנך רופט אסאך ארויף נעמען פשוט אויף די ערשטע ווארט פון די פון די ספר, צו פון די פרשה, אונזערע פרשיות גייען אויך ס' איז נישט אין די נושא, נאר אין די ווארט, קען זיין אז דא ליגט אין דעם עפעס אז מען וויל נישט מגדיר זיין די נושא, מען ווייסט נאר וואס עס שטייט, אבער דאס איז די מנהג, און משא"כ אין די יוונישע תנך, און בכלל אין די ענגלישע תנך וואס קומט זיך פון דעם, וואס שוין תרגום שבעים האט געגעבן נעמען צו די ספרי תנך לפי התוכן, סאו בראשית רופן זיי ענליך צו בראשית אבער דזשענעסעס די אנהייב און שמות הייסט עקסאדוס דאס איז די בוק ס'דא אויך אין חזל אזעלכע נעמען יא חומש הפקודים און אזוי ווייטער ספר שמות און ס'פאסט זייער גוט אנהייב פסח אוודאי די עיקר מצוה פון סיפור יציאת מצרים איז צו לערנען די פרשיות און מעיין זיין אין זיי. און דארף זאגן א ווארט בתור סיום און הקדמה צו ספר שמות, ווער ס'ליינט די ספרים אזוי ווי אונז פילן זיך צו טון פשוט ליינען, זעט זיך א געוואלדיגע הארה ווען מען ליינט די חומש, עס איז געמאכט צו ליינען אזוי ווי אונז האבן גערעדט, זייער אנדערע זייער אנדערע סארט ספרים, חוץ פון דעם וואס עס איז עוסק אין אנדערע זאכן, איז עס זייער אנדערע סארט ספרים, ספר שמות און ספר בראשית זענען ממש אנדערע סארט, אפילו ווען זיי טוען די זעלבע זאך, טוען זיי עס אין א אנדערע וועג, אפילו ווען זיי פארציילן די זעלבע מעשה, איז עס אין א גאנץ אנדערע, מ'קען זאגן אנדערע סטייל, אן אנדערע סארט ספר. ערשטע חילוק קען מען זאגן אפשר די עיקר חילוק קען מען זאגן אז ספר בראשית איז א אוניווערסאלע ספר ס'איז א אלע וועלטליכע ספר מ'דארף דאס פארשטיין סיי דאס כל בראשית קען מען צוטיילן בעיקר אויף צוויי חלקים די חלקי בראשית און די חלקי מעשיות פון די אבות ביידע פון זיי אין א געוויסע זין זענען זיי אוניווערסאל וואס מיין איך צו זאגן? סיי די מעשיות פון בראשית, די מעשיות פון אדם, פון נח, פון דור הפלגה, און אזוי ווייטער, סתם וועגן די מענטש, באשר הוא מענטש פארציילט מעשה'ס. אפילו די מעשיות ס'רעדט זיך פון אברהם אבינו, ס'רעדט זיך באופן פרטי פון א געוויסע מענטש, רעדט זיך פון דער איש, אברהם אבינו, דער מענטש, יצחק, יעקב, יוסף, ס'איז זייער אסאך אריכות ווען מען לערנט די מעשה פון אברהם יצחק יעקב, מען באקומט ממש א דמות, מען באקומט א פיקטשער פון וואסערע מענטש זיי זענען געווען, וויאזוי, וואסארא סארט איד איז געווען, וואסארא סארט מענטש איז געווען אברהם אבינו, יצחק, יעקב, יוסף ספעציעל, ממש אן אריכות, אפשר די קערעקטער וואס מען ווייסט די מערסטע וועגן זיין זיין מענטשליכקייט איז געווען יוסף. יעצט ווען מען קומט אן צו ספר שמות, איז נישט די אלע וועלטליך און נישט די צווייטע חלק בראשית רעדט זיך פון ספעציפישע מענטשן רעדט זיך וועגן א נייע זאך וואס הייסט א פאלק א עם כמעט איינע פון די ערשטע זאכן וואס שטייט אין ספר שמות בפרעה הנה עם בני ישראל נישט נאר בני ישראל בני ישראל אליינס האט צוויי טייטשן יא ספר בראשית האט איין טייטש ספר שמות האט א צווייטע טייטש בני ישראל איז די קינדער פון ישראל די קינדער פון יעקב דאס איז איין טייטש בני ישראל איז די אידישע קינדער יא די עם בני ישראל די אידישע פאלק א גאנצע נייע מציאות טאקע די מענטשן וואס זענען די קינדער פון יעקב זענען געווארן די אידישע פאלק, און בעצם ספר שמות איז די מעשה ווי זיי זענען געווארן די אידישע פאלק, און זיי זענען געווארן אין מצרים, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק לגוי גדול אשימך שם, אין מצרים זענען זיי געווארן די אידישע פאלק, און ווי ס'איז טאקע געווארן די המשך פון דעם, מיר זענען ארויס פון מצרים, און אזוי ווייטער. ס'איז זייער וויכטיג צו באטאנען, אפילו די מענטשן וואס ווערן דערמאנט אין ספר שמות, משה רבינו בעיקר, אפשר אויב ס'איז דא א דמות, יא ספר בראשית איז אדם, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, ספר שמות איז די ספר פון משה, יא, ס'רעדט זיך וועגן משה, ער איז די מענטש, גלייך אנהייב ספר שמות שטייט שוין די מעשה, ס'דא א בייאגראפי פון משה ווי ער איז געבוירן, שטייט כמעט גארנישט וועגן אים בתור מענטש, שטייט אפילו די לשון איז וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי שטייט נישט אפילו זייער נאמען, יא שפעטער זעהן מיר זייער נעמען זייער יחוס אביסל שפעטער, אבער וואס איז פשט? א משה איז נישט א מענטש, משה, די מעשה פון משה איז נישט קיין מעשה, איז נישט אינטערעסירט צווישן משה בתור א מענטש, פאר דעם האב איך געזאגט אז בראשית איז אוניווערסאל אין א געוויסע סענס, ווייל יעדע איינער אינטערעסירט זיך פון א מעשה פון א מענטש, מ'וויל פארציילן פאר א גוי, פאר איינער וואס איז נישט קיין איד, סתם א מענטש, עס איז געווען א איד, א מענטש, געהייסן אברהם, און געהאט כך וכך, נישט געהאט קיין קינד, דאס איז א זייער יוניווערסעל מעשה, מ'קען עס פארציילן פאר יעדער, אבער די א מעשה אז עס איז געווען א פאלק, דאס איז שוין שייך פאר די פאלק, ס'איז א אנדערע סארט מעשה, מ'קען עס יוניווערסעלייזן אויך, אבער דאס איז א אנדערע סארט מעשה און אפילו די מענטשען די מנהיגים פון די פאלק משה און אהרן אזוי ווייטער נישט אינטערעסאנט בתור מענטשען אינטערעסאנט בתור די וואס זענען נשלח צו ער איז די פועל פון יציאת מצרים האט אים געשיקט ארויס צו נעמען די אידן פון מצרים צו געבן די תורה און אזוי ווייטער ס'איז נישט קיין מענטשליכע ספר. מיט דעם די סטייל פון ספר שמות איז אזוי ווי גאנץ תורה זייער בקיצור און מ'קען זאגן אפילו מער בקיצור ווי ספר בראשית ספר בראשית איז ווען ער פארציילט עפעס וויל ער ארויסגעבן א מענטש וויל ער ארויסגעבן עפעס א געוויסע איש אין ספר שמות קען זיין א גאנצע מעשה אפילו ווען ס'רעדט זיך וועגן א מענטש דארף מען וויסן אז ס'איז כאילו נאר א משל ס'איז דא א מעשה פון א איש ווי משה האט געהארגעט א מצרי מ'רעדט דאך נישט פון משה און די מצרי ס'איז דעם דער מנהיג פון די אידן און די מצרי פרעה די זעלבע זאך אונז גייט נישט אן פרעה בתור מענטש גייט אונז אן פרעה בתור די מנהיג פון די מצריים און אזוי ווייטער דאס איז א גרויסע מעבר א גרויסע יסוד וואס מ'לערנט פון בראשית צו שמות.